געהערט פון א חסיד האט ער געהייסן ר' סעדיה ליבעראוו ער איז געווען פון די חסידים וואס האט געווען פון די ערשטע תמימים אין ליובאוויטש אין תומכי תמימים שפעטער האט ער זוכה געווען ארויס גיין פון רוסלאנד נאך די מלחמה נאך די צווייטע וועלט מלחמה ער איז געווען א שליח פון רבין אין מאראקא און ער האט געלעבט בסוף ימיו האט ער געלעבט אין בעלגיע. און גרויסע חסידים אוועקגעשטעלט א גרויסע משפחה פון חסידים ידועים אין היינטיגע צייטן איז ער האט דערציילט אז בשעת ער איז געווען א בחור אין ישיבה דאס איז געווען אין תומכי תמימים ליובאוויטש איז געווען אמאל וואס מ'האט געברענגט א נייע משגיח אין ישיבה וואס ער איז געווען דער משגיח אויף די שמירת הסדרים אז די בחורים זאל קומען אין צייט און זאל לערנען. און דער משגיח איז געווען זייער זייער א שטרענגער משגיח, ער איז געווען ממש אזוי שטרענג אז אין עטליכע וואכן וואס ער איז געקומען אין ישיבה האט ער ארויסגעשיקט אסאך בחורים אהיים געשיקט, זיין טענה איז געווען אז א ישיבה איז געמאכט געווארן פאר בחורים וואס זיי קומען צו גיין צו זיצן און לערנען נגלה און חסידות און דאווענען און פירן זיך גוט אין אלע עניינים אין יראת שמים און שמירת הסדרים ס'איז אבער געווען בחורים אזעלכע בחורים וואס זיי האבן נישט געטון אין אלע עניינים כדבעי אנדערע האבן ליב געהאט צו לערנען אבער זיי האבן נישט ליב געהאט צו דאווענען אזוי גוט אנדערע האבן געדאווענט אסאך אבער זיי האבן נישט געלערנט אזוי גוט אנדערע האבן געלערנט מער נגלה האבן נישט געלערנט גענוג חסידות, אנדערע האבן געלערנט נאר חסידות, זיי האבן נישט געלערנט גוט נגלה, ס'איז געווען כל מיני בחורים וואס זיי האבן געלערנט אנדערע זאכן האבן זיי מער מצליח געווען, אנדערע זאכן ווייניגער, און ביי אים איז געווען דער כלל אז א בחור דארף זיין שלם אין אלע עניינים, טאמער ער איז נאר אין איין זאך אן אנדערע זאך נישט, באלאנגט ער נישט צו די ישיבה, נישט דאס איז א ישיבה, און אזוי האט ער אהיים געשיקט אסאך בחורים, און ס'איז געווארן פון דעם א טומל, ביז ס'איז דערגאנגען די טענות צו דעם רבין רשב דעם רבין נשמתו עדן, דער רבי רשב איז געווען דער מייסד פון די ישיבה, און ער איז געווען דעמאלט דער רבי, און ס'איז אנגעקומען צו אים די טענה אנטקעגן דעם משגיח אז ער איז צו שטרענג און האט אוועקגעשיקט אזויפיל בחורים פון ישיבה צוליב דעם טעם. בשעת דער רבי רשב האט זיך וועגן דעם דערוואוסט, האט ער געשיקט רופן דעם משגיח, און ער האט מיט אים גערעדט, און דער ווארט וואס ער האט אים געזאגט איז געווען אט אט די ווערטער. אז רב סעדיה ליבעראוו האט פלעגט חזר'ן דעם ווארט און האט געזאגט וועל וואלט איך וועל טאקע אז יעדער בחור זאל זיין אין אלע קווים דאס הייסט אז דער רבי רש"ב זאגט אז ער וואלט טאקע געוואלט אז א בחור אין ישיבה זאל זיין שלם אין אלע עניינים אין סיי נגלה אין חסידות אין עבודת התפילה אין יראת שמים און אין אהבת ישראל זאל זיין שלם אין אלע קווים אבער אז א בחור איז אין איין קו מער מצליח ווי א צווייטן, דאס איז נישט קיין סיבה צו מדחה זיין. דאס איז געווען די הוראה און האט געהייסן אז מען זאל צוריקנעמען די אלע בחורים און זען אז זיי זאל טאקע טון אין די אלע זאכן כדי למהוי, אבער פון דעסוועגן טאמער איינער איז מער מדגיש איינע ווי די אנדערע, נישט דאס איז א סיבה צו עם פארשיקן פון ישיבה. איז געווען אז מ'פלעגט זאגן אז ס'איז געווען ביי די בחורים א פתגם פלעגט מען זאגן אז מ'וויל זיין א חסידישער בחור זיין א בחור ווי ס'דארף צו זיין איז דא דער וועל וואס וואלט איך וועל דאס הייסט א בחור דארף וויסן אז דער דרך וואס דער רבי וואלט געוואלט טאקע וועל וואלט איך וועל אז מ'זאל זיין אין אלע קווים און דערנאך איז דא אז ער איז נישט מצליח אין אלע קווים איז מצליח אין נאר עטליכע פון די קווים איינער פון די קווים איז אויך דאס איז אויך א גוטע זאך אבער פון דעסוועגן א בחור דארף זיך משתדל זיין אז ביי אים זאל זיין ווי דער רבי האט געזאגט וועל וואלט איך וועל ווי דער רבי וואלט געוואלט אויפן בעסטן אופן אז א בחור זאל זיין אין אלע קווים אין היינטיגע סדרה אין פרשת ויצא דערציילט די פרשה אז יעקב אבינו איז ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, די ערשטע חלק פון די פרשה דערציילט די גאנצע מעשה סיפור הדברים וואס איז פארגעקומען ביי יעקב אבינו בשעת ער איז ארויסגעגאנגען פון באר שבע און גייענדיג צו חרן און אויפן וועג וואס איז געווען דער גאנצער חלום מיט די אלע הבטחות וכו', דערנאך דערציילט די תורה, נאך דעם גאנצן חלק ההקדמה ווי די תורה דערציילט וואס איז געווען אויפן וועג, דערציילט די תורה וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. יעקב אבינו האט באקומען די אלע הבטחות מיט די אלע ברכות און ער איז געגאנגען ווי רשי זאגט בשמחה ובטוב לבב איז נעשה לבו קל און ער איז געגאנגען וישא רגליו און ער איז געגאנגען ארצה בני קדם איז געגאנגען קיין חרן צו די ארבעט די שווערע ארבעט אין חרן וואס דארט האט ער געדארפט טון זיין גאנצע עבודה וואס ער וואס יעקב אבינו האט געדארפט טון אין חרן קומענדיג אין חרן דערציילט די תורה א גאנצע סיפור אז יעקב אבינו האט געזען אז ס'איז געווען דארטן בשדה, און ס'איז געווען באר בשדה, ס'איז געווען א ברונעם פון וואסער, באר מים חיים אויפן פעלד, און א אבן גדולה על פי הבאר, איבער דעם ברונעם איז געווען א גרויסער שטיין. און דהיינו האט ער געזען אז ס'איז געווען שלשה עדרי צאן, ער האט געטראפן דארטן די עדרי צאן, דריי סטאדעס פון שעפעלעך פון צאן, וואס זיי זענען געווען דארטן געזעצן, און דער רב צו זאל דארטן געווען בעוד היום, איז דארטן יעקב אבינו זאגט צו די רועי צו די צו די סטאדעס צו די מענטשן דארטן וואס זענען געווען אחי פון וואנעט זענט איר? ער פרעגט זיך נאך ביי זיי מחרן אנחנו, און ער זאגט זיי הן עוד היום גדול, דער טאג איז נאך א גרויסער, וואס טוט איר דא? פארוואס זיצט איר דא אזוי? איז זאגן זיי אים אז מ'דארף טרינקען וואסער, אבער עס איז דא א אבן גדולה על פי הבאר, ובמילא ווארט מען אז זאל קומען צוזאמען די אלע עדרים, ונאספו שמה כל העדרים, אז מ'זאל קומען צוזאמען די אלע סטאדעס, די אלע די אלע פאסטעכער, די אלע רועים, קומען צוזאמען, וגוללו את האבן מעל פי הבאר, מען גייט אראפנעמען דעם שטיין מעל פי הבאר, און אויף דעם ווארט מען. דערנאך די תורה איז ממשיך ווייטער אז יעקב אבינו האט געזען והנה רחל באה עם הצאן און דאס האט ביי אים מעורר געווען אז ער האט גענומען דעם דעם אבן און ער האט עס אראפגענומען מעל פי הבאר ווי ס'איז מבואר אין מדרש און נאך מערער אין ספרי חסידות ווי ס'רעדט זיך ארום באריכות אז דאס די פרשה איז דאך מעשה אבות סימן לבנים און די פרשה איז מרמז אויף גרויסע עניינים פארבונדן מיט'ן זמן הגלות ווי ס'איז מבואר אין מדרשים, מאמרי חז"ל, אין אור החיים הקדוש, און אין נאך אין גדולי ישראל וואס זענען מסביר, ווי די אלע גאנצע סיפור הדברים אין פרשת ויצא, איז דאס דער סיפור פון די נשמה ווי ס'קומט אראפ אויף דער וועלט, אידן ווי זיי געפינען זיך אין זמן הגלות, און דער גאנצער ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, רעדט זיך ווי דער אור החיים הקדוש איז מבאר און דער אלטער רבי דאס מבאר באריכות אויכעט אין די מאמרים און אנדערע רביים אז דער עניין פון ויצא יעקב מבאר שבע גייט אויף די ירידת הנשמה וואס קומט אראפ אין חרן, חרן איז באווייזט אויף דעם עניין פון חרון אף של מקום בעולם וואס דאס איז די נשמה דא למטה אין עולם הזה הגשמי והחומרי וואס איז מלא קליפות וסטרא אחרא ורשעים גוברים בו, כל שכן וקל וחומר אין זמן הגלות וחרון אף של מקום בעולם וואס די נשמה געפינט זיך אין גלות וואס דאס איז דער דאס איז דער מקום החשך און אויף דעם איז געווען דער גאנצער סיפור פון יעקב אבינו מיט די אלע פרטי הפסוקים וואס רעדט זיך אין די פרשה כדי אויף צו געבן חיזוק און געבן עידוד און געבן ביטחון צו די נשמה בשעת זי קומט אראפ אויף דער וועלט א איד בשעת ער געפינט זיך אין זמן הגלות איז די אלע פסוקי הפרשה מיט די אלע הבטחות מיט די אלע ברכות דאס איז די אמת'ע ברכות והבטחות וואס גיט א אידן חיזוק אין זמן הגלות איז אויף דעם דערציילט די פרשה אז יעקב אבינו קומט צו גיין אין חרן און וואס זעט ער אז ס'איז דא א באר בשדה און ס'איז דא דער אבן גדולה על פי הבאר וואס איז מבואר אין חסידות אז דער עניין הבאר דאס גייט אויף דעם באר מים חיים דאס גייט אויף דעם עניין פון תורה וואס תורה איז נימשל למים און בכלל דאס גייט דאס אויף דעם עניין פון געטליכקייט וואס אין יעדע אידישע נשמה איז דא דער באר מים חיים וואס דער צי די וואסער די תענוג די די די ווארימקייט און די המשכה דער דער דער דער לשון הידוע זכור אב נמשך אחריך כמים די מים די ליבשאפט וואס א איד האט צום אייבערשטן דאס איז דער באר מים חיים, ס'איז דא אבער דער אבן גדולה על פי הבאר, וואס דער אבן איז מרמז אויפן לב האבן, דער לב האבן, ס'איז דא א הארץ, אבער ס'איז דא א שטיינערדיגע הארץ, די הארץ איז פארשטיינערט, די הארץ איז מטומטם כאבן, און דאס לאזט נישט צו דעם באר מים חיים, דאס לאזט נישט צו אז א איד זאל האבן א קאך אין לימוד התורה, און זאל האבן א געשמאק און א ווארימקייט און א המשכה צום אייבערשטן, כמים, דער גאנצער עניין ווערט פארשטאפט דורך דעם אבן. און אויף דעם קומט צו גיין אט די פסוקים איז אויף דעם דא כמה וכמה ביאורים וואס איז דא די עצה וואס זאגט דא די תורה וואס איז יעקב אבינו וואס איז דא דער סיפור ווי אזוי מ'טייטשט דאס אויס אין עבודה בנפש אדם איז פאראן א מאמר פון דעם צמח צדק וואס דער צמח צדק דערציילט שרייבט אויף דעם פסוק אויף דעם פסוק וואס מ'ברענגט דא

פיענא דאס איז געווען דער שטעטל וואס דער אלטער רבי איז געווען בסוף ימיו כידוע אז דער אלטער רבי איז אנטלאפן פון נאפאליאן ס'איז געווען בשעת די מלחמה הידוע פון נאפאליאן מיט רוסלאנד און דער אלטער רבי איז דעמאלט אנטלאפן ווייל נאפאליאן האט נאכגעלאפן וואס ער האט געוואוסט אז דער אלטער רבי איז אנטקעגן אים וכו' די אלע סיפורים וואס איז נישט איצטער די זמן צו דערציילן די פרטי הסיפורים וואס איז ידוע אז דער אלטער רבי איז דעמאלט כמה חדשים געלאפן טיף אין רוסלאנד כדי צו זיך דערווייטערן פון נאפאליאן און אינמיטן וועג איז קומענדיג אין חודש טבת א קאלטער זעהר א קאלטער ווינטער בכלל אין רוסלאנד איז קאלט און יענער ווינטער איז געווען נאך מער קאלט און אין יענער אזור אין יענער סביבה איז געווען בכלל גאר א געפערליכע קעלט און דער אלטער רבי רחמנא ליצלן איז דעמאלט באקומען אט א דעם מחלה וואס איז געווארן דעמאלט אין די לונגען, און פון דעם איז ער, יא, איז געווען די הסתלקות. איז זייענדיג ערב שבת קודש פרשת שמות, דער לעצטער ערב שבת כ ג טבת, דער אלטער רבי איז אוועק מוצאי שבת אור לכ ד טבת, דאס איז געווען ערב שבת קודש פרשת שמות, איז דער אלטער רבי, יא, געווען דעמאלט זייער שוואך און ער האט דעמאלט געזאגט א תורה וואס ער האט געהערט פון ר' אברהם המלאך. כידוע אז דער אלטער רבי האט מקבל געווען אסאך ענייני תורה פון רבי אברהם המלאך זענען געווען חברותות זיי האבן געלערנט צוזאמען דער אלטער רבי האט זיך געהאלטן א תלמיד חבר וכו' וכו' האט דער אלטער רבי יעמאלט איבערגעחזרט א תורה וואס ער האט געהערט פון זיין פון זיין פון זיין חברותא לאמיר זאגן פון רבי אברהם המלאך דער זון פון דעם מזריטשער מגיד אז ער האט דערציילט אז ס'איז געווען אין די צייטן יענע צייטן פריערדיגע צייטן געווען א מלחמה וואס איז דעמאלט פארגעקומען א מלחמה פון פרידריך מלך פרוסיע, וואס איז געווען א גרויסע מלחמה וואס האט געהייסן די זיבן יאריגע מלחמה, ס'איז געווען א שווערע מלחמה מיט אסאך צרות וואס איז דעמאלט פארגעקומען, און ר' אברהם המלאך האט דעמאלט ארויסגענומען א ענין אין עבודת השם וואס ער האט געלערנט פון אטא די מלחמה. און ער האט ערציילט אז וואס איז דעמאלט פארגעקומען, און ער האט מסביר געווען אז בדרך כלל ווען ס'גייט פאר א מלחמה, איז געפינט מען אין א מלחמה אז ס'שטייט א דער שונא פון די אנדערע זייט, און ס'איז דא דער וואס פירט די מלחמה, און מ'שטעלט זיך אוועק א גרופע אנטקעגן א גרופע, וואס בדרך כלל מען צוטיילט די אנשי הצבא אין דריי חלקים, דריי קבוצות, און די אנדערע קצה אויכעט איז אויך שטעלט זיך אוועק דריי חלקים, און מען פירט א מלחמה קבוצה אנטקעגן קבוצה. על דרך ווי מען געפינט ביי יעקב אבינו וואס ער האט צוטיילט ויחץ צו שתי מחנות, על דרך זה איז דער סדר המלחמה אז מען מאכט שלש מחנות, און יעדע מחנה פירט א מלחמה מיט א אנדערע מחנה. דאס איז בדרך כלל דרכי המלחמה. וואס איז אבער געווען די גרויסע חכמה פון יענעם פרידריך וואס ער האט געפירט א מלחמה און האט מנצח געווען, ער האט געמאכט אז ער האט געמאכט א חכמה, און זיין חכמה איז געווען אז ער האט אוועקגעשטעלט דריי גרופעס אנטקעגן איין גרופע, ער רופט דאס אן דארטן אטאקירן, און געוואלט אטאקירן דעם שונא, איז אנשטאט צו מאכן ווי ס'איז געווען דער דרך הרגיל, איין גרופע אנטקעגן איין גרופע, האט מען גענומען דריי גרופעס, און דריי גרופעס האבן נאכגעלאפן איין גרופע. און זיי אינגאנצן, אז ס'איז געווען דריי אנטקעגן איינעם, האבן זיי עס אינגאנצן געקענט אויסרייסן. און דערנאך האבן זיי געגאנגען צו די צווייטע קבוצה, און די דריטע, און אזוי האבן זיי מנצח געווען די מלחמה, דאס איז געווען די וועג ווי ס'איז אנגעקומען סוף כל סוף צו דעם ניצחון. רבי אברהם המלאך האט דאס געזען אדער געהערט פון יעדער זאך ווי א איד פון יעדער זאך האט דער בעל שם טוב האט דאך אויסגעלערנט אז פון יעדער זאך דארף מען נעמען א הוראה אין דרכי העבודה אין עבודת השם האט ער אויסגעטייטשט אט אט דעם עניין וואס דאס מיינט אין עבודת השם און האט געגעבן צו פארשטיין אז אין די עבודת המלחמה מ'רעדט דאך אין די מלחמה איז דאך דא די מלחמה וואס א איד פירט א מלחמה מיטן יצר הרע דער נפש אלוקית שטעלט זיך אוועק אנטקעגן דעם נפש הבהמית, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא, דער נפש אלוקית האט די מידות, יא, דער נפש אלוקית האט די מידות דקדושה, אהבת השם, יראת השם, מידת הרחמים, די מידות דקדושה, דער נפש הבהמית דער יצר הרע האט די מידות די זעלבע מידות זה לעומת זה עשה אלוקים האט ער די מידות אין לעומת זה אין קליפה אין ענינים פון רע די אהבה איז צו תאוות רעות און מידות רעות תענוגים די יראה דאס איז יראה זרות שלעכטע יראה האבן מערה וואס וועט זיין מארגן וואס וועט זיין מיין פרנסה יראות וואס האט נישט קיין יסוד ביי א אידן א מאמין און על דרך זה די אלע אנדערע מידות איז פירוש אין לעומת זה אין ענינים בלתי רצויים און על דרך זה איז דא די מידות, ס'דא די מידות אין קדושה און מידות דלעומת זה. איז בדרך כלל דער סדר העבודה איז אז מ'וויל מנצח זיין דעם יצר הרע, איז בשעת א מענטש געפינט ביי זיך אז ביי אים איז פאראן די מידת אהבה, די מידת החסד אין קליפה, אז ער האט ליב תאוות עולם הזה, ער האט ליב עניינים בלתי רצויים, איז דורך דעם וואס ער איז מגביר זיין אהבה אין קדושה, אהבת השם און אהבת ישראל און אהבת התורה די אהבה אין קדושה איז די אהבה דקדושה איז זיך מתגבר און מנצח די אהבה פון דעם פון יצר הרע די אהבה דלעומת זה און על דרך זה דורך דעם וואס ער האט מחזק געווען יראת שמים איז ער דורך דעם איז ער מבטל די יראה יראה פן יחסר לחמי די יראה בלתי רצויה פון קליפה און על דרך זה יעדע מידה זיך מתגבר אויף די מידה שכנגדו און דאס איז דער סדר הרגיל אבער דא האט ר' אברהם המלאך גענומען א הוראה וואס ער האט געזען אין יענע מלחמה אז ס'איז דא אמאל א וועג וואס איז גאר אסאך מער א מוצלח'דיגע וועג. בשעת דאס איז איינער אנטקעגן איינעם איז לאו דווקא אז דער וועט זיך קענען מתגבר זיין. קען זיין אז ס'וועט זיין א התגברות פון די אהבה רעה וועט זיין אזוי שטארק אז פארקערט אז ער וועט קענען אז ער וועט דאס וועט איינשלינגען די אהבה דקדושה. און וואס איז די עצה פון אטאקירן? אז מען זאל דינען דעם אייבערשטן מיט אלע ג' מידות, מען זאל נישט קוקן נאר איך האב איין מידה און איך וועל טון איין מידה אנטקעגן, נאר א מענטש זאל דינען דעם אייבערשטן מיט אלע דריי מידות, און די זעלבע צייט ער זאל טון אויכעט די מידת האהבה, מעורר זיין אהבת השם דורך די עניינים וואס זענען מעורר אהבת השם ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, ער זאל מעורר זיין ביי זיך די ענין פון יראת שמים, און צוזאמען דערמיט מעורר זיין ביי זיך די מידת הרחמים, ווי ס'איז מבואר אין חסידות אז מ'געפינט אין עבודת התפילה אין די פסוקים אז ס'מישן זיך אויס די פסוקים, אין די זעלבע קאפיטלעך געפינט מען פסוקים וואס איז מעורר אויף אהבת השם, אין די זעלבע צייט איז דא פסוקים וואס זענען מעורר אויף יראת השם, און ס'דא פסוקים וואס זענען מעורר אויף די עניינים פון רחמים רבים, און בשעת די עבודה איז פון ונאספו, דאס איז דער טייטש אין דעם פסוק, דער צמח צדק טייטשט לפי זה דעם פסוק, אז דאס וואס דער יעקב אבינו זאגט אין די פרשה, דאס איז וואס די תורה דערציילט אונז, ונאספו שם כל העדרים, בשעת מען וויל פטור ווערן פון דעם לב האבן, דער אבן גדול על פי הבאר, דעם טמטום המח, דעם טמטום הלב, בפרט דער אבן פון חשך הגלות, פון דעם גאנצן העלם והסתר פון גלות, איז דעמאלט די עצה איז ונאספו שם כל העדרים, אז מען זאל נישט דינען דעם אייבערשטן מער נישט ווי אין איין קו, דא אמאל א מענטש האט זיין טבע וואס ער האט ליב און דאס איז זיין קו איך דין דעם אייבערשטן נאר אין קו האהבה דאס איז מיין קו אין דעם דעם דא אין דעם ליג איך אין דעם קאך איך זיך דאס איז מיין געשמאק ס'איז פאראן אידן וואס האבן ליב די ענין פון יראת שמים און אין דעם קאכן זיך און דאס איז דער כיוון דאס איז דער דרך קומט צו גיין די תורת הרב אברהם המלאך און דאס איז דער ביאור וואס דער צמח צדק לערנט אין די סדרה אז דאס איז די הוראה וואס יעקב אבינו דערציילט אונז אין די פרשה וואס ער האט געהערט דארטן פון די רועים דער ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר, אז כדי צו קענען פטור ווערן פון דעם אבן, פון דעם לב האבן, פון דעם אבן פון דעם יצר הרע, פון דעם אבן פון דעם חשך הגלות, וואס עס געפינט זיך אזא מין געפערליכער גראבקייט חשך הגלות כאבן, איז דורך דעם וואס מיר דינען דעם אייבערשטן פון כל העדרים, זיך נישט אוועקשטעלן מער נישט אין איין ציור, דינען דעם אייבערשטן אין אלע קווים, סיי אין קו התורה, סיי אין קו העבודה, סיי אין קו גמילות חסדים,

ווארום ביי יעקב אבינו איז דאך ידוע אז ער ווי דער זאגט אין זוהר שלימו דאבהן יעקב אבינו האט אין זיך כולל געווען אלע דריי מידות וואס ביי יעקב אבינו זייענדיג דער דריטער איז ער געווען דער חוט המשולש לא במהרה ינתק אז ביי יעקב אבינו איז געווען סיי די מעלה פון חסד לאברהם סיי די מעלה פון פחד יצחק ווי דער שטייט אין פסוק אין די סדרה אויכעט אז ער זאגט דארט אלקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי אז ביי יעקב אבינו געווען די אלע שלושה עניינים האט געהאט אין זיך די מעלה פון אהבה פון אברהם אבינו האט געהאט אין זיך די מעלה פון יראה וואס דאס האט ער באקומען פון זיין טאטן פון יצחק אבינו פחד יצחק היה לי און צוזאמען דערמיט איז די מידתו של יעקב מידת הרחמים מידת התפארת וואס דאס איז אין עבודת השם די מידת הרחמים וואס דווקא די אלע דריי מידות צוזאמען איז דורך דעם וגללו את האבן על פי הבאר און דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם אין א כ"ף אב פארברענגען און געברענגט א ווארט יא וואס ברענגט זיך פון האט געברענגט פון דעם חיד"א א אינטערעסאנטער ווארט וואס האט געברענגט בשם דעם חיד"א וואס ער שרייבט בנוגע ס'איז דא א מדרש אין היינטיגע סדרה דער מדרש זאגט אז יעקב אבינו איז געווען בבית לבן זאגט דער מדרש מה עשה יעקב אבינו וואס האט יעקב אבינו געטון די אלע טעג אין בית לבן וואס וואס וואס האט וואס האט ער דארטן געטון זאגט דער מדרש רבי יהושע בן לוי אומר אז ער פלעגט זאגן די חמש עשרה מעלות שבתהילים, שיר המעלות שבתהילים, אין תהילים פון קאפיטל ק כ ביז קאפיטל ק ל ד איז דא חמש עשרה שיר המעלות, איז יעקב אבינו איז געווען פארנומען ער פלעגט זאגן די חמש עשרה שיר המעלות בתהילים. אן אנדערע דעה ברענגט דארטן דער מדרש אז ער האט געזאגט דעם כל התהילים האט ער געזאגט. אזוי ברענגט זיך אין מדרש. וואס איז דער ענין פון חמש עשרה שיר המעלות שבתהילים? מילא כל התהילים איז פארשטאנדיג, יעקב אבינו געפינט זיך בבית לבן, א שווערער ארט, ער האט א לבן הארמי וואס רודפ'ט אים, און מאכט אים שווער דער לעבן, ער איז ווייט פון זיין טאטנ'ס שטוב, ער געפינט זיך אין א מקום החשך אין חרן, דארף ער האבן חיזוק, וואס האט אים געגעבן חיזוק? תהילים, דער בעסטער חיזוק וואס קען זיין איז אמירת תהילים, און יעקב אבינו דורך דעם תהילים האט ער זיך אוועקגעשטעלט, דאס האט אים געגעבן חיות און חיזוק.

זאגט ער א אינטערעסאנטע זאך, ער ברענגט פון ספר חסידים אז דער ענין פון חמש עשרה איז וואס מען געפינט אז ביי די אבות איז געווען פֿופֿצן יאר וואס זיי זענען אלע געווען צוזאמען, אז מען מאכט א חשבון זעט מען אז ס'איז געווען פֿופֿצן יאר אויף דער וועלט וואס אלע אבות האבן געלעבט בגשמיות נשמה בגוף, בפשטות. יעקב אבינו איז געבארן געווארן בשעת אברהם אבינו איז געווען הונדערט און זעכציג יאר, חשבון איז גאר א פשוט'ער, אברהם אבינו ביי הונדערט יאר האט ער געהאט יצחק, יצחק ביי זעכציג יאר האט ער געהאט יעקב, ווי ס'שטייט אין פרשת תולדות, קומט אויס אז ווען יעקב אבינו איז געבארן געווארן איז אברהם אבינו געווען הונדערט און זעכציג יאר, וויפיל יאר האט אברהם אבינו געלעבט? הונדערט פינף און זיבעציג יאר. דאס הייסט אז פון הונדערט און זעכציק ביז הונדערט פֿינף און זיבעציק איז געווען פונקט פֿופֿצן יאר וואס זיי וואס וואס וואס וואס זיי האבן געלעבט צוזאמען שרייבט דער דער חיד"א ברענגט בשם ספר חסידים אז ס'איז געווען פֿופֿצן יאר וואס די אבות האבן געלעבט צוזאמען בגשמיות נשמות בגופים און יעדער טאג פון די פֿופֿצן יאר איז געווען פֿופֿצן שעות וואס זיי האבן געלערנט תורה צוזאמען פֿופֿצן שעות האבן זיי געלערנט תורה צוזאמען. פארוואס פופצן שעות? איז ער מסביר ווייל ס'איז דא ניין שעות, ברענגט ער צוויי פירושים. אדער די ניין שעות וואס זיי האבן דעמאלט געטון אין אלע אנדערע עניינים פון אכילה און שתיה און עסק וואס זיי האבן געדארפט טון און רצון, האבן זיי געהאט נאך שעות האבן זיי געדארפט טון אנדערע עניינים. אדער ער ברענגט אז ס'איז געווען פארבונדן מיט עבודת התפילה. אבער על כל פנים ס'איז געווען ביי זיי חמשה עשרה שעות בכל יום וואס זיי האבן געלערנט תורה אין פֿופֿצן יאר. און ער איז עס מקשר מיט דעם וואס די משנה זאגט אין פרקי אבות בן חמש עשרה לגמרא, דאס הייסט אז דער מספר חמש עשרה, דער מספר ט"ו, איז א מספר מכוון וואס מען געפינט דאס ביי די אבות און מען געפינט דאס ביי זייער לימוד התורה און מען געפינט דאס ביי זייער אופן ווי אזוי זיי זענען געווען צוזאמען, דער מספר פון ט"ו. און דערפאר. בשעת יעקב אבינו האט געוואלט זיך מתגבר זיין אויף די אלע נסיונות וואס ער האט געהאט אין בית לבן, האט ער דעמאלט געזאגט די חמש עשרה שיר המעלות. וואס איז די הסברה דא? וואס איז לכאורה דער קשר הענינים? איז על פי המבואר לעיל, די תורה פון דעם צמח צדק, איז דאס פארשטאנדיג זייער גוט. על דרך ווי מיר האבן גערעדט פריער, אז כדי זאל קענען זיין דער וגולה לו את האבן מעל פי הבאר, איז דעמאלט נישט גענוג איין קו אין עבודה, מען דארף האבן די אלע קווים צוזאמען, על דרך זה, דאס איז געווען אויכעט דער ענין ביי יעקב אבינו, זייענדיג בבית לבן, און האבנדיג אזעלכע נסיונות וואס יעקב האט געהאט בבית לבן, לבן הארמי, און לבן הרמאי, און לבן מיט די אלע זאכן וואס לבן האט אים גערודפ'ט און געשטערט, ארמי אובד אבי, אויף כדי יעקב אבינו זאל קענען בייקומען אט די אלע נסיונות, זייענדיג בבית לבן וואס אכלני חורב וקרח בלילה די אלע פסוקים וואס שטייט וכו' אין די פרשה, און זייענדיג דארטן קענען זיין שטארק און צוגעבונדן און אוועקשטעלן בית יעקב וואס דאס האט יעקב אבינו דארטן אויפגעטון בבית לבן, אז די ירידה אין בית לבן זאל נישט נאר חס ושלום ביי אים פועל זיין א ירידה, נאר אדרבה פון די ירידה זאל צוקומען צו די גרעסטע עליה פון ויפרוץ האיש מאוד מאוד ווי ס'שטייט אין המשך הפרשה, אויף דעם האט ער געדארפט אנקומען צו דעם ענין פון חמש עשרה שיר המעלות. וואס איז דער ווארט פון חמש עשרה? די אלע קווים, די פֿופֿצן יאר, דער מספר חמש עשרה, וואס דאס איז מרמז אויף די פֿופֿצן יאר וואס ער איז געווען צוזאמען מיט זיין טאטן און זיין זיידן, און די פֿופֿצן שעות זיי האבן געלערנט תורה צוזאמען, אט דאס האט מחבר געווען, און דאס האט גע'פועל'ט אז ער זאל קענען שטיין בתוקף, ער זאל קענען זיך שטעלן בהתגברות און קענען דורכגיין אט די אלע נסיונות, און אז דער חורבן דער חשך ביי לבן'ען נישט נאר זאל ביי אים נישט פועל זיין קיין ירידה, נאר אדרבה ער זאל גאר גאר מאכן דארטן די גרעסטע עליה. ער זאל דארטן גאר אויפטון אט דאס וואס יעקב האט אויפגעטון ויפרוץ האיש מאוד מאוד. און דאס איז די הוראה אויכעט צו יעדן איינעם פון אונז בדורנו זה בזמנינו זה. אז כדי צו קענען בייקומען די נסיונות פון גלות היינטיגע צייטן, דעם אבן גדולה על פי הבאר, אט דער ענין פון דעם חשך כפול ומכופל וואס מען געפינט זיך אין חשך הגלות, און נישט נתפעל ווערן פון דעם חשך כפול ומכופל וואס מען געפינט זיך איצטער, נאר אדרבה, נאך ארויסקומען ביתר שאת וביתר עז, מאנט זיך היינט אז ביי אונז זאל זיין די עבודה אין אלע קווים. וואס דאס האט מען געזען בהשגחה פרטית, יעדער זאך דארף מען דאך מחבר זיין מיט ענייני דיומא, יעדער זאך דארף דאך א איד לערנען, מען זעט דאס בהשגחה פרטית אין די טעג, וואס ס'געפינט זיך א מצב וואס עת צרה היא ליעקב, וואס אידן אין ארץ ישראל גייען אדורך א שווערע מלחמה, רחמנא ליצלן מיט די גרעסטע שונאים, איז איינע פון די זאכן וואס וואס וואס מ'זעט איצטער ווי מ'פירט די מלחמה אנטקעגן אונזערע שונאים, זאל דער טאקע זיין מען זאל שוין ענדיגן אט די מלחמה און זאל ווערן זאל זיין שלום בארץ אבער מ'זעט אז איינע פון די זאכן וואס מ'רעדט וועגן דעם א גאנצע צייט אז אט די מלחמה פירט מען דאס אנטקעגן דעם שונא פון אלע זייטן ביבשה און בים און באוויר דאס הייסט אז פון אלע זייטן אטאקירט מען דעם שונא וואס דאך ממש אט דער ענין וואס מיר רעדן דא פון וגללו את האבן מעל פי הבאר א איד זעט א זאך אין דער וועלט איז ווי דער רב אברהם מלאך האט אונז אויסגעלערנט דארף מען פון דעם לערנען אין עבודת השם אז אויכעט איצטער מאנט זיך ביי אונז אז מ'זאל טון אין אלע קווים מענטשן פרעגן וואס דארף מען טון איצטער כדי זאל משיח זאל שוין קומען וואס דארף מען טון איצט זאל שוין ווערן שלום אויף דער וועלט וואס דארף מען טון איצטער כדי זאל ענדיגן די מלחמה זאל שוין ווערן די ישועה און א גאולה שלימה איז אויף דעם איז דער ענטפער אז ס'דארף זיין ונאספו שם כל העדרים, מ'דארף זיצן און לערנען, און מ'דארף דאווענען, און מ'דארף געבן צדקה, און מ'דארף טון אויף מקרב זיין נאך א אידן צו אידישקייט, און דווקא דער כל העדרים צוזאמען, באוויר, בים וביבשה, די אלע מידות פון אהבה און יראה און רחמים, מעורר זיין טון בהתכללות פון די אלע זאכן, דווקא דעמאלט קען מען דאס פועל זיין אינעם גרעסטן שלימות. האט דער רבי אמאל גערעדט ביי פארברענגען א אינטערעסאנטע זאך מ'געפינט זיך דאך אין חודש כסלו בהשגחה פרטית בשעת מ'לייענט אט די פרשיות תולדות ויצא וישלח איז זמן פון חודש כסלו מ'גיט א קוק אין חודש כסלו דאס איז א חסידישער חודש א חודש וואס איז פארבונדן מיט די התגלות פון תורת החסידות, ראש השנה לחסידות, י ט כסלו, און פאר דערויף יו ד כסלו און ט כסלו, און די אלע גרויסע ימים טובים וואס גייען פאר אין חודש כסלו, איז געפינט מען א אינטערעסאנטע זאך, דער רבי גערעדט וועגן דעם, אז אין די אבות החסידות, וואס די ערשטע אבות החסידות רעדט מען דארט וועגן דעם בעל שם טוב, און דעם מעזריטשער מגיד, און דער אלטער רבי, געפינט מען א אינטערעסאנטע זאך אז ביי זיי איז געווען דער זעלבער מספר פון פופצן יאר צוזאמען. דער בעל שם טוב איז דאך נסתלק געווארן אין די יאר תק כ, דער אלטער רבי איז געבארן געווארן אין די יאר תק ה, הייסט דאס אז פון תק ה ביז תק כ איז געווען פונקט פופצן יאר, געפינט מען דא אויכעט דעם מספר פון די פופצן, דער ענין וואס מיר רעדן דא, די חמש עשרה מעלות, און דא האט דער רבי צוגעגעבן אויכעט א הסברה, וואס איז דער ענין פון מספר חמש עשרה דווקא, איז דאך ידוע אז חמש עשרה איז דער ענין פון י ק,

און בשעת מען לערנט תורה דעמאלט קען מען מחבר זיין די אלע מידות, ווייל בטבע האדם איז דאך שווער א מענטש זאל טון סיי מיט זיך סיי מיט יענעם סיי חסד סיי גבורה סיי אהבה סיי יראה, בטבע האדם א מענטש האט זיין ציור זיין טבע זיין נאטור דאס איז מיין אופן ווי איך דין דעם אייבערשטן, בשעת אבער ס'איז דא די חכמה ובינה דורך תורה און לימוד פנימית התורה תורת החסידות, וואס דאס איז געגעבן געווארן צו אונז איצט אין חודש כסלו, אז מען לערנט תורת החסידות, חסידות גיט דעם כח פון מחבר זיין, דאס איז די מעלת המוחין, מעלת השכל וואס הייבט אויף דעם מענטשן ער זאל קענען מחבר זיין חכמה און בינה, קענען מחבר זיין חסד וגבורה, קענען מחבר זיין אט אט די אלע מידות, אז ביי אים זאל זיין דער ענין פון ונאספו שם כל העדרים, און דורך דעם וגללו את האבן מעל פי הבאר. און וואס דארף זיין די עבודה? די עבודה דארף זיין שיר המעלות, וואס שיר איז דער ענין פון שמחה, אז זייענדיג אין זמן הגלות, און הגם אז ס'איז א חשך כפול ומכופל און א ביטערע גלות, איז א איד ווערט נישט נתפעל פון דעם גלות, נאר אזוי ווי עס איז געווען ביי רבי עקיבא ווי די גמרא דערציילט, אז רבי עקיבא איז אדרבה, ער האט געזען דעם חורבן הגלות איז ער געווען בשמחה, ווייל ער האט געזען אין דעם חורבן די עליה הכי גדולה וואס אידן גייען צוקומען דורך דעם, ווי די גמרא דערציילט אין סוף מכות, על דרך זה ביי יעקב אבינו האט ער געזאגט שיר המעלות, ווארום יעקב אבינו איז דאך מבואר אין ספרים אז רבי עקיבא דאס איז אותיות אביר יעקב, ווייל רבי עקיבא האט געהאט די נשמה פון יעקב אבינו, געפינט מען ביי יעקב אבינו די זעלבער ענין, אז זייענדיג אין חשך ביי לבנ'ען האט ער געזאגט שיר המעלות ווייל ער האט געזען די גרויסע עליה וואס ער וועט צוקומען דורך אט די ירידה, איז דורך דעם וואס מיר וועלן יעדער איינער ביי אונז נעמען ביי זיך די החלטה, מ'דארף זיך מתחבר זיין און מחבר זיין און התכללות פון די אלע מידות און דאס איז כולל דעם אהבת ישראל און זיין צוזאמען און דינען דעם אייבערשטן אין אן אופן פון נאספו שמה כל העדרים איז דורך דעם און דאס טון מתוך שמחה וועלן מיר זוכה זיין טאקע בקרוב בימינו זאל מקויים ווערן די פסוקים וואס מען זאגט אין דעם שיר המעלות דעם שיר המעלות פון אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי ביז דעם שיר המעלות וואס מען זאגט היינטיגס יאר דעם רבינס קאפיטל שמחתי באומרים לי בית השם נלך עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים אין די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט מען זען די בית המקדש, ווי ס'שטייט אין היינטיגע סדרה אז אברהם יעקב אבינו האט געזען די אלע דריי בתי מקדשות און דעם דריטן בית המקדש, זאל מען צו דעם זוכה זיין במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.